זענען מיר געבליבן נעכטן ל"ג עמוד ב', זאגט די הייליגע גמרא, מודים, איז געשטאנען אין די משנה מודים מודים משתקין אותו אויב א מענטש זאגט מודים מודים מאכט מען אים שטיל ווי די גמרא האט מסביר געווען ווייל משום דמיחזי כשתי רשויות עס זעהט אויס ווי ער איז מודה ער דאנקט ער לויבט צו שתי רשויות חס ושלום זאגט די הייליגע גמרא פיר שורות פון אונטן אמר רבי זירא האט רבי זירא געזאגט כל האומר שמע שמע איינער זאגט שמע שמע. איז כאומר מודים מודים דמי, און ס'האט די זעלבע הלכה, און ס'האט די זעלבע הלכה אז משתקין אותו, אז מ'מאכט אים שטיל, פרעגט די גמרא מאיז זיך דער קשיא פרעגן פון א ברייתא קורא שמע וכופלה, א מענטש ליינט קריאת שמע נאכן זאגט ער עס איבער איז הרי זה מגונה, איז עס א מיסע זאך, זאגט די גמרא מגונה הוא דהוי, מיס איז עס אבער שתוקי לא משתקינן ליה. ס'האט נישט די הארבע די דין שתיקה די דין פון יענעם שטיל מאכן זייער א הארבע הלכה ס'איז נישט פשט אז געטון א נישט גוטע זאך צומאל ווי מ'טרעפט אין די גמרא הרי זה מגונה ס'האט א מורא'דיגע תקיפות אז איך דארף יענעם שטיל מאכן ממש איך דארף אים כמעט ווי ארויסווארפן פון בית מדרש איז לכאורה זעהן מיר אז הקורא שמע וכופלה האט נישט די חומר הדין פון מודים מודים און איך זאג נישט אז אז מען דארף אים משתיק זיין זאגט די גמרא לא קשיא זיי מדייק אין די לשון הא דאמר מילתא מילתא ותנא לה והא דאמר פסוקא פסוקא ותנא לה אויב א מענטש זאגט ווארט נאך ווארט שמע שמע ישראל ישראל אזוי לערנט רשי אנדערע ראשונים לערנען פונקט פארקערט און להלכה בלייבט אז ביידע זאלן זיין א פראבלעם אבער על כל פנים ווי רשי לערנט אזוי אז א מענטש זאגט שמע שמע קוקטס אריין אין רש"י, אין זה דומה למקבל עליו שתי מלכיות, אלא למתלוצץ, איז א לץ, ער רעדט נישט צו די זאך. ישראל ישראל, השם השם, אלקינו אלקינו, איז א מענטש וואס קעקעצט, נישט פון דעם רעדט מען אז ס'איז דומה לשתי רשויות, זיינע ווערטער מאכן בכלל נישט קיין סענס. אבער אמר פוסק שלם, א מענטש זאגט גאנץ שמע ישראל השם אלקינו השם אחד און זאגט עס נאכאמאל שמע ישראל השם אלקיך, דעמאלטס איז משתקינן ליה דמיחזי כשתי רשויות, האמיר א קלארע חילוק, אז אוואדע ביי שמע ישראל קען אויך זיין די הלכה ווי מודים אז שתוקי משתקינן ליה דאס איז ווען א מענטש זאגט איבער די גאנצע זאך דאס וואס איז געשטאנען הקורא שמע וכופלה הרי זה מגונה רעדט זיך ווען ער זאגט נאר איבער די ווערטער און אזוי לערנט רשי. אמר ליה רב פפא לאביי האט רב פפא געזאגט פאר אביי. דאס וואס דו זאגסט מיר אז ווען א מענטש זאגט איבער די גאנצע פסוק פון שמע ישראל איז דעמאלטס איז שתוקי משתקינן ליה, דעמאלטס איז מיחזי כשתי רשויות, איך דארף מוחה זיין, ודילמא מעיקרא לא כיוון דעתיה ולבסוף כיוון דעתיה, קענסט דאך מלמד זכות זיין, ווער זאגט אז ער זאגט עס איבער ווייל חלילה ביי אים איז דא שתי רשויות, אפשר ס'איז דאך דא א הלכה אז ביי די ערשטע פסוק פון קריאת שמע דארף א מענטש מכוון. זיין שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד איז דער צל"ח מסביר דא און אז כ'האב א הלכה אז איך דארף מכוון זיין אפשר רעדט מען דא אויף פארוואס דער מענטש האט נישט מכוון געווען די ערשטע מאל און ער זאגט יעצט איבער כדי צו מכוון זיין ממילא פארוואס האסטו די הלכה פון שתוקי משתקינן ליה ווייל ביסט קאנווינסט אז דער מענטש איז מכוון לשתי רשויות האסטעך דא אן אנדערע אויסרייד ס'קען זיין ער איז גאר א פרומער ער איז גאר א מדקדק בדין און ער זאגט איבער שמע ישראל. ווייל ער וויל מכוון זיין גוט, אמר ליה האט ער אים געענטפערט זייער א שארפע זאך, חברותא כלפי שמיא מי איכא, איז דען דא דער אייבשטער עפעס דיין חבר, דו קענסט עפעס יא מכוון זיין, קודם נישט מכוון זיין און נאכדעם יא מכוון, אין אנדערע ווערטער, אוואדע איז שתוקי משתקינן ליה, ווייל וואס איז דיין בעסטע עקסקיוז, דיין בעסטע עקסקיוז איז אז ער האט נישט מכוון געווען און נאכדעם איז ער יא מכוון געווען, דאס איז עפעס א תירוץ, אויף דעם אליין העל איך אים אנשרייען, ווער געבט דיך א רעכט נישט צו מכוון זיין? אי לא כיוון דעתיה מעיקרא, א מענטש איז נישט מכוון די ערשטע מאל ער זאגט קרישמע, קרישמע איז מחינן ליה במרזפתא דנפחא, עד דמכוון דעתיה, לאמיר זען וויאזוי רש"י זאגט, כלומר מלמדין אותו שיכוון, אונז האבן א חיוב אים אויסצולערנען אז ער דארף יא אינזין האבן, אין אנדערע ווערטער דער שתוקי משתקינן ליה ליגט אין דעם טאקע אז אפילו אין בעסט קעיס סינעריאו די סיבה פארוואס דו ליינסט דו ליינסט דא איבער קרישמע ווייל דו האסט נישט מכוון געווען איז איך מאך דיך שטיל דאס איז נישט קיין וועג דו דארפסט קענען מכוון זיין די ערשטע מאל און רשי זאגט זייער שארף ומכין אותו אם ירגיל בכך אויב א מענטש געוואוינט זיך צו שמע ישראל השם אלקינו השם אחד שמע ישראל השם אלקינו השם אחד איז ווייל ער איז פרום ווייל ער נישט איז מעט אים ממש מכין אותו מעט אים ממש דארפן קנס'ענען מעט אים דארפן שלאגן אז ער זאל וויסן מען זאל דאס נישט טון מרזפתא טייטשט רשי איז קורנס דאס איז א מין האק וואס דער פטיש דער מענטש וואס וואס האקט אייזן טוט זיך דערמיט נוצן. דער ירושלמי קומט שוין אביסל פארגרינגערן און ער זאגט אז די דין פון מודים מודים און די דין פון שמע ישראל, תוס' ברענגט עס דא, איז איז דווקא בציבור, וואס דעמאלטס איז איז זעט ער אויס ווי ער איז מודה כשתי רשויות, אבער ביחיד איז אביסל גרינגער. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, האומר יברכוך טובים אז די גוטע זאלן דיך לויבן, איז הרי זה דרכי מינות, דאס איז דרכי מינות ווייל. מען לערנט ארויס פון חלבנה אז אין א איד'ס תפילות דארף מען כולל זיין אפילו די רשעים, די רשעים האבן זיך זייער תכלית אויף די וועלט, אונז האבן שוין גערעדט דערפון אז די באשעפער דארף האבן רשעים אויך, און די גאנצע בריאה דארף לויבן דעם אייבערשטן, די גוטע, די שלעכטע, ממילא דו קענסט נישט זאגן אז דער אייבערשטער נעמט ארויס זיין נחת רוח נאר פון די גוטע, העובר לפני התיבה, א מענטש איז צוגעגאנגען צום עמוד וטעה און ער האט געמאכט א טעות, און ס'איז דורך א סובסטענשעל אמאונט אוו טיים און ער קען זיך נישט צוריק כאפן און מען זעט אז פון אים קען מען שוין קיין נחת נישט שעפן, מען דארף דא א צווייטן בעל תפילה. איז יעבור אחר תחתיו זאל א צווייטער צוגיין, אבער ולא יהא סרבן באותה שעה זאל ער נישט פרובירן אפזאגן, אונז מיר באלד זען די גמרא אז ווען מען שיקט צו א מענטש צום עמוד זאל ער נישט באלד צולויפן, ס'איז עפעס א ענין פון גאות ווען א מענטש געט זיך תיכף א כאפ צו צום ברעטל, אבער לא יהא סרבן באותה שעה אין אזא פאל וואס די ציבור שטייט שוין און ווארט און מען האט שוין מען האט דאך געמאכט דא א טעות און מען האט דאך פרובירט צו פאררעכטן דעם טעות, מען שיקט דאך נישט אוועק א מענטש תיכף, אזוי זאגן די ראשונים, מען פרובירט אים צו פאררעכטן, מען זעט אז ער קען זיך נישט צוריק כאפן, איז דאך שוין דורך דא אסאך צייט, איז יעצט איז נישט די צייט, די מענטש דארף וויסן ווי איין און ווי אויס ווי מען נעכטן גערעדט, איז יעצט איז נישט די צייט צו זיין א שיינער איד און א עניו, דזשאסט גיי צו צום עמוד, איך האב נעכטן געלערנט די משנה, און ס'איז ממש א מעשה, ס'איז ממש אונטערגעקומען אזא מעשה, א חשוב'ע אינגערמאן דא צוגעגאנגען צום עמוד, און ער האט געזאגט ברכו את השם המבורך, און די גאנצע עולם האט געענטפערט ברוך השם המבורך, דערנאך דרייט זיך אויס די אינגערמאן צו מיר און ער זאגט מיר אז איך האב שוין געדאווענט מעריב. סאו געווענליך האב איך נישט קיין כח סתם אזוי צוצוגיין צום עמוד, באט אין אזא פאל לא יהא סרבן באותה שעה שטייט א ציבור און ווארט אוודאי דארף מען איבערנעמען דעם ברעטל. גייען מיר ווייטער, מהיכן הוא מתחיל? דא דארף מען אביסל מדייק זיין, די גמרא די עברי זעט אויס לייכט באט רש י מאכט דא א גאנצע סוגיא, סאו לאמיר פרובירן מדייק זיין, מהיכן הוא מתחיל? אונז האבן מיר יעצט דעם נייעם בעל תפלה, און ער דארף צוגיין צום עמוד, פון וואו דארף ער אנהייבן? איז מתחילת הברכה שטעה זה, ער דארף אנהייבן פון די אנהייב ברכה ווי יענער האט ווי יענער האט האט זיך אפגעשטעלט, סאו ווי רש י לערנט, וואס איז געווען די טעות? די טעות וואס רש י לערנט איז אז ער האט אויסגעלאזט א ברכה, לאמיר זאגן ער האט אויסגעלאזט די ברכה פון רפאנו און איז געגאנגען ווייטער צו ברך עלינו, ווי רש י לערנט איז די חידוש פון די משנה איז אז ער דארף מתחיל זיין, וועלכע ברכה האט מען געזאגט ער האט אויסגעלאזט? רפאנו? ער דארף אנהייבן פון רפאנו, און ער דארף זאגן פון רפאנו פון דארט און ווייטער, אפילו די ברכות וואס וואס דער ערשטער בעל תפילה האט שוין געזאגט. אין אנדערע ווערטער, כ'האב נישט קיין רעכט צו גיין סתם אריינפילן די בלענקס, געבן א זאג די ברכה וואס מ'האט אויסגעלאזט ווי ס'לאזט זיך און גיין ווייטער, נאר איז דא דא א נייע דין, אזוי זעט אויס פון רש י, אז ס'דארף זיין על הסדר, ואומר משם ולהלן, דער עולם קען זען די לעצטע דריי ווערטער פון רש י, אז איך דארף. יעצט זאגן די אויסגעלאזטע ברכה און פון דארט גיין ווייטער כסדר פון די שמונה עשרה, אפילו די ברכות וואס דער ערשטער בעל תפילה האט יא געזאגט. און אונז מיר באלד זען א מחלוקת אין די גמרא פונקטליך ווי אזוי מען לערנט דאס. זאגט די הייליגע משנה ווייטער העובר לפני התיבה א מענטש דאווענט פארן עמוד לא יענה אמן אחר הכהנים ס'קומט צו ברכת כהנים זאל ער נישט ענטפערן ער איז די בעל תפילה זאל ער נישט ענטפערן די אמן וואס מען ענטפערט נאך יעדע ברכה וישמרך אמן יא די בעל תפילה זאל עס אויסלאזן מפני הטירוף. אמאליגע צייטן האט מען נישט געדאווענט אין קיין סידור תפילה האט א דין ווי תורה שבעל פה וואס ביז מען האט עס מתיר געווען אלס עת לעשות להשם הפרו תורתך איז גאנץ תורה שבעל פה איז אלעס געווען פון אויסווענדיג מען האט גע'חזר'ט מען האט גע'חזר'ט מען האט גע'חזר'ט און די די סידור האט מען אויך געדארפט קענען פון אויסווענדיג וועגן דעם טרעפט מען מען האט פארגעסן שכח'ן ויאזנים כמה וכמה סוגיות ארבעטן מיט דעם אז מען האט פארגעסן אפילו הבדלה האט מען נעכטן געהאט, האט מען פארגעסן, ווי האט מען געזאגט דעם אתה חוננתנו, יא דער עולם געדענקט, פארוואס? אלעס ווייל מען האט נישט געהאט קיין סידור, איז ווען א מענטש שטייט פארן עמוד און רשי רופט עס אימת הציבור, סטעידזש פרייט, פשוט אז א מענטש שטייט פארנט פונעם ציבור איז ער אלץ אין א אין א מער אנגעשטרענגטע מצב, ממילא חזל זוכן אים גרינגער צו מאכן, און דו ענטפער נישט די אמן ווייל. דו וועסט ענטפערן אמן וועסט פארגעסן ווי דו האלטסט אין יברכך ה' וישמרך און דו וועסט נישט קענען ווייטער פאראויס זאגן די הלכה די בעל תפילה זאגט פאר דאס דרש'נט די גמרא ס'איז א לימוד אסמכתא צו ממש א דרשה פון אמור להם אז מ'דארף פאראויס זאגן פארן יברכך די בעל תפילה זאגט פאר און דער כהן זאגט נאך ממילא אז ס'איז א הלכה ס'איז א וויכטיגע דין וואס מ'לערנט ארויס בין איך מדקדק אז דער מענטש זאל נישט ווערן צומישט. ואם אין שם כהן אלא הוא אויב ס'איז נישט דא קיין כהן אין בית מדרש נאר די בעל תפילה איז לא ישא את כפיו. זאל ער בכלל נישט דוכענען ווייל כ'האב מורא ער וועט ווערן צומישט ואם הבטחתו שנושא את כפיו וחוזר לתפילתו רשאי און ווי די פוסקים זאגן שוין היינט אז ס'דא א סידור איז זענען אונז אלע אין א מצב פון הבטחתו שנושא את כפיו און אונז זעמיר אלע מער קאנפידענט אז אונז גיימיר נישט צומישט ווערן ממילא איז אפילו איז די בעל תפילה האט א רעכט אפילו ער איז די איינציגסטע כהן האט ער א רעכט צו דוכענען, און איך בין נישט באזארגט ער וועט זיך נישט קענען צוריק כאפן צו שים שלום און גיין ווייטער מיט די הויכע שמונה עשרה ווייל ער קען אריין קוקן אין סידור, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תנו רבנן העובר לפני התיבה, אז מען שיקט איינעם צו צום עמוד צריך לסרב זאל ער אפזאגן, ואם אינו מסרב און ער כאפט זיך צו צום ברעטל איז דומה לתבשיל שאין בו מלח, אזוי ווי א געקעכטס וואס האט נישט קיין טעם, ס'האט נישט קיין זאלץ, אדער אנדערע זאגן אז ממש פשוט, וואס מיינט איינער עסט א תבשיל שאין בו מלח, אז ער ווארט. נישט אויס ביז מען מאכט די תבשיל גרייט, אזוי אויך ער כאפט, ואם מסרב יותר מדאי, א מענטש זאגט זייער שטארק אפ דעם ברעטל, איז דומה לתבשיל שהקדיחתו מלח, אז א תבשיל וואס מען האט שוין צו געזאלצן, כיצד הוא עושה, פעם ראשונה יסרב, זאל ער טאקע אפזאגן, שניה דעם צווייטן מאל מהבהב, איז ווי רשי לערנט מהבהב מיינט מזמין עצמו, ער איז שוין אין גיר פון גיין, באט ער איז נאך נישט ביים ברעטל, אנדערע ראשונים לערנען מהבהב אז ער קווענקלט, אבער אין רשי שטייט. ער זאל מזמין עצמו און זאל קענען אריין קוקן. שלישית פושט את רגליו ויורד ווען ער גייט צו, און דער שלישי איז זייער א שטארקע הלכה אז זאג נישט אפ מענטשן א באט א גבאי גייט ארום אין בית מדרש און ממש ער מוטשעט זיך צוצושיקן א בעל תפילה, און דאס איז א יסוד אין לעבן ווי די גמרא גייט שוין זאגן תנו רבנן שלושה רובן קשה אסאך דערפון איז נישט גוט און מיעוטן יפה ואלו הן שאור זויער טייג אז מ'לייגט אריין אביסל האט מען א פיינעם סאוער דאו. און מלח, אביסל זאלץ אין דעם טשולענט איז אויך געשמאק, און די דריטע זאך איז וסרבנות, דאס איז אפזאגן, סיי לגבי סיי לגבי דאווענען פארן עמוד, און סיי אין דזשענעראל איז גוט צו וויסן אז אויב מען מוטשעט זאגט מען נישט אפ, א מענטש דארף נישט איינרייסן, ער דארף נישט אויספירן, עס איז א יסוד וואס עפלייט אין אסאך פעלער פון לעבן, אז מ'דארף נישט עס איז נישט גוט צו זיין אן אקשן, אז יענער רייסט איין, שוין געב נאך, עס איז נישט. כ'שוין ראקפעלער. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט. טעה בשלוש, אקעי, דא דארף מען אביסל צולייגן קאפ רבותי, העלפטס מיך ארויס. תנו רבנן, דער רב, אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט אזוי. טעה בשלוש ראשונות, צוריק צו די הלכה פון דעם מענטש וואס וואס האט געמאכט א טעות אינמיטן דאווענען, מען שיקט יעצט, צו א נייע בעל תפלה איז טעה בשלש ראשונות אז א מענטש האט געמאכט א טעות אין די ערשטע איינע פון די ערשטע דריי ברכות ביז נאך אתה קדוש איז חוזר לראש איז די נייע בעל תפלה וואס גייט צו דארף אנהייבן פון אנהייב איך קוק אן די אלע ברכות ווי איין ברכה און פון דארט גייט ער על הסדר באמצעיות אויב האט ער געמאכט א טעות אין איינס פון די מיטעלסטע ברכות דאס איז פון אתה חונן און ביז שומע תפלה איז חוזר לאתה חונן, איך קוק דאס אלעס אן ווי איין ברכה, באחרונות חוזר לעבודה הייבט ער אן פון רצה, ורב אסי אמר, רב אסי דינגט זיך, און ער זאגט אז אמצעיות אין להן סדר, איז עס זעט אויס פון רשי דינגט זיך רב אסי מיט צוויי זאכן, איינס ער זאגט אמצעיות אין להן סדר, ער דינגט זיך אויף די גאנצע יסוד אז ווען דו גייסט. צו צו צוריק צו א ברכה, לאמיר זאגן מען האט אויסגעלאזט סלח לנו און דו הייבסט יעצט אן פון סלח לנו, אז דארפסט פון דארט גיין על הסדר, אויב מען האט אויסגעלאזט א ברכה פאק עס אריין אין שמונה עשרה דארט ווי דו האלטסט, און דאן גיי ווייטער און לא און דארט ווי די בעל תפילה האט בעצם יא געזאגט, לאמיר זאגן ער האט געזאגט ברך עלינו מיט מיט דאס און נאר אויסגעלאזט רפאנו, יא? דארף איך נישט יעצט צוריק גיין צו רפאנו און זאגן פון דארט און ווייטער, איך קען דשאסט אריינלייגן, דאס מיינט אין להן סדר אז איך קען מישן מיט די ברכות, און אוואדע. קומט יעצט אויס אז איך דארף נישט צוריק גיין צו אתה חונן, און אזוי זעט אויס פון רש"י נאכאמאל אז ער קריגט זיך מיט צוויי זאכן, איינס איז אמצעיות אין להן סדר אז איך קען אריינפאקן די ברכה וואו ס'לאזט זיך, און אוודאי אז איך דארף נישט צוריק גיין צו אתה חונן. מתיב רב ששת, האט רב ששת א קשיא געפרעגט פון אונזער. פון אונזער משנה, אדער קען מען ס'דא וואס לערנען פון אונזער משנה, אדער א ברייתא וואס האט א ענליכע לשון ווי אונזער משנה, איז מהיכן הוא חוזר, ווי גייט דער מענטש צוריק מתחילת הברכה שטעה זה, סאו ווי מען דארף דא גורס זיין אין רשי איז, לאמיך עס טרעפן, אנטשולדיגט, ווי רשי איז גורס. פון ס'איז ג' אין הגהות וציונים פון עוז והדר אויב דער עולם האט עס. אז פון רשי זעט אויס אז די גמרא פרעגט יעצט אויף ביידע. די גמרא פרעגט יעצט סיי אויף רב אסי און סיי אויף רב הונא. סאו וואס האט רב אסי געזאגט? רב אסי האט געזאגט אז אמצעיות אין להן סדר. לכאורה פון מתחילת הברכה שטעה זה, אז איך דארף צוריק גיין צו די ברכה וואו איך האב מיך טועה געווען, איז זאגסט נישט, פיל אריין די בלענקס, לייג צו די ברכה וואס האסט אויסגעלאזט, גיי צוריק מתחילת הברכה, און פון די לשון פון די משנה איז משמע אזוי ווי רש"י געטייטשט די משנה, אז און זאג ואומר משם ולהלן, זאג פון דארט און ווייטער, איז דאך קלאר נישט ווי רב אסי וואס ער זאגט אז הברכות אין להן סדר און איך קען אריינפאקן די אויסגעלאזטע ברכה ווי ס'לאזט זיך, און ווי די גירסא דא אין די זייט איז, תיובתא דרב אסי און די גמרא נעמט אזוי אן. אז רב אסי איז אפגעפרעגט, דאס וואס רב אסי זאגט אז איך קען פאקן ברכות און איך דארף מיך נישט האלטן צו די סדר פון שמונה עשרה דאס איז אפגעפרעגט. יעצט פרעגט די גמרא נאך א קשיא, לימא תיהוי תיובתא דרב הונא, רב הונא האט געזאגט אז איך דארף צוריק גיין צו אתה חונן, און אויב מאך איך א טעות אינמיטן, שמונה עשרה, איך האלט ביי רפאנו, איך האלט ביי ברך עלינו, איך מאך דארט א טעות דארף איך צוריק גיין ביז אתה חונן און אין אונזער משנה שטייט מתחילת הברכה שטעה זה, אז איך קען אנהייבן דארט ווי איך האב געמאכט דעם טעות, איך מוז נישט צוריק גיין ממש צו אתה חונן, צו אנהייב שמונה עשרה, אמר לך רב הונא אמצעיות כולהו חדא ברכתא נינהו, אז לויט רב הונא קען דאך מסביר זיין די משנה וואס מיינט מתחילת הברכה שטעה זה, אז די שמונה עשרה איז צוטיילט ווי כאילו אין דריי ברכות. ס'איז דא די ראשונות, ס'איז דא די אמצעיות, און ס'איז דא די אחרונות, און אתה חונן, דארט הייבט זיך אן די מיטלסטע סעט פון ברכות, און דארט דארף איך צוריק גיין. ווי אונז האלט מיר יעצט, איז דאס וואס רש"י האט מסביר געווען אין די משנה, ווי כאילו ס'איז דא א הלכה אז איך גיי צוריק צו די אנהייב פון די ברכה און איך זאג פון דארט און ווייטער, קיינער לערנט נישט אזוי, רב אסי לערנט נישט אזוי, רב אסי זאגט דזשאסט זיי משלים די ברכה וואס האסט אויסגעלאזט, און דארפסט נישט גיין פון דארט און ווייטער, קענסט גיין דארט ווי די בעל תפילה האט געהאלטן. רב הונא זאגט אויך נישט גיי הייב אן ביי רפאנו און גיי דארט און ווייטער ווייל ער שיקט דיך צוריק צו אתה חונן, סאו דער רשי איז לכאורה נאר געווען אין א הוה אמינא. אנדערע ראשונים דינגען זיך באט אונז צו מיר לערנען ווי רשי. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. אמר רב הונא, אמר רב יהודה, רב יהודה האט געזאגט לעולם אל ישאל אדם צרכיו, א מענטש זאל נישט בעטן זיינע צרכים, א מענטש קען אריינפאקן זיינע צרכים אינמיטן שמונה עשרה, אבער ער קען עס נישט טון לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות, אזוי טוהן מיר אונז, למשל ווען ס'קומט צו. צו רפאנו, דא די יהי רצון וואס א מענטש קען צולייגן, צו כדומה, ס'איז דא פארשידענע תפילות וואס א מענטש קען צולייגן, אבער נישט אין די ראשונות און נישט אין די אחרונות. תוס' זאגט שוין אז דאס איז דווקא צרכי יחיד, אבער צרכי רבים קען מען יא, וועגן דעם זאגט מען זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, די אלע נוסחאות מי כמוך וואס מ'האט צוגעלייגט פאר די הייליגע טעג, תוס' קוקט עס אן ווי ס'איז. ווי ס'איז שאלת צרכיו און ס'איז א הוספה צו די שמונה עשרה, ס'איז אין די ערשטע דריי ברכות, איז די תירוץ איז אז ס'איז צרכי רבים, ולא בשלש אחרונות אלא באמצעיות, און דו ווילסט צולייגן ביי אתה חונן קענסטו רעדן אפילו אין אידיש אז דער אייבערשטער זאל דיר עפענען דיין קאפ זאלסט פארשטיין לערנען, דאמר רבי חנינא די ראשונות איז דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו, קודם דאנקט ער, אמצעיות, דומה לעבד שמבקש פרס מרבו, ער בעט דארטן זיין שכר, אחרונות דומה לעבד שקיבל פרס מרבו און ער דאנקט, ונפטר והולך לו, אבער מ'דארף זיך האלטן צו דעם סדר, מ'דארף וויסן ווי איין ווי אויס, און צרכים בעט מען נאר ביי די מיטלסטע ברכות, תנו רבנן מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מאריך יותר מדאי, אין ראשונים איז א שאלה צו ער האט פשוט געדאווענט א לאנגע שמונה עשרה און ער געשלעפט אדער ער האט פשוט צוגעלייגט, אזוי ווי אונז האבן דאך יעצט געזאגט אז א מענטש קען שואל זיין צרכים אין די אמצעיות, ער האט אריינגעפאקט אסאך נוסחאות מיט תפילות און ער האט געבעטן פאר פרנסה און ער האט אויפגעהאלטן עולם. אמר לו תלמידיו רבינו כמה ארכן זה, קוק ווי לאנג ער ציט אויס, אמר להם כלום מאריך יותר ממשה רבינו, דכתיב ביה את ארבעים יום ואת ארבעים לילה, משה רבינו געדאווענט פערציג טעג אין א צי, ער האלט ש ב קיין פֿערציק טעג סך הכּל נעמט די שמיני עצרת אביסל לענגער ש ב מעשה בתלמידי חשוב לפני התיבה בפני ר' לעזער ועוד מקצה יוסף מ'דארף עס געמאכט מורא'דיג שנעל אמר לי תלמידיו כמה קצין זה קוק דער בחור כיפערט אמר לי כלי מקצה יוסף ממשה רבינו דכתיב קל נא רפא נא לו ווען ס'קומט צו די מעשה פון מרים איז די גאנצע תפילה וואס משה רבינו האט מתפלל געווען אז מרים זאל אויסגעהיילט ווערן איז געווען פינף ווערטער קל נא רפא נא לה, זעהט מען אז עס איז דא צוויי עבודות, א מענטש דארף וויסן ווען און וואס און ווי, און דאווענען שנעל איז אויך א סארט עבודה. אמר רבי יעקב אמר רב חסדא, כל המבקש רחמים על חברו אין צריך להזכיר שמו, שנאמר קל נא רפא נא לה, ולא קמדכר שמה דמרים, תוס' ברענגט דא, כ'מיין כ'האב געזען אין תוספות, אויב נישט האב איך געזען אין א אנדערע ראשון, אז דאס איז דווקא, אז ס'איז דא א צד אז דאס איז דווקא ווען מ'שטייט לעבן די חולה. ווען מ'שטייט לעבן די חולה דארף מען נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז דארט. אבער בכל אופן אז מ'געדענקט נישט א נאמען פון א חולה און מ'איז מתפלל, די אייבערשטער הערט אויס אלע תפילות, דאס איז זיכער אז ס'איז נישט מעכב. תנו רבנן, אלו ברכות שאדם שוחה בהן, די ברכות דארף זיך א מענטש בוקן, באבות תחילה וסוף, יא? אזוי ווי אונז טוען מיר ברוך אתה.

תקנת חכמים, ווען א מענטש קומט אריין אין בית מדרש און זעט דער ביקט זיך דא, דער ביקט זיך דארט, מיינט ער אז די תקנת חכמים פון זיך ביקן ביי מגן אברהם און ביי מודים איז אויך אפשענעל, און ווער ס'וויל ביקט זיך און ווער נישט נישט, פאלט אוועק די גאנצע תקנת חכמים, משא"כ ווען מ'זאל זיך טאקע נאר ביקן דארט ווי חזל האבן געהייסן, צווייטע תירוץ ועוד דחיישינן ליוהרא, זיי מיר נישט פרומער און ביק דיך נישט דארט ווי מ'דארף נישט. אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא הדיוט כמו שאמרנו, סתם א מענטש וואס דאווענט. ביי אים איז געזאגט געווארן די הלכות אז ער זאל זאל זיך נאר בוקן דארט ווי חזל האבן מתקן געווען, כהן גדול איז בסוף כל ברכה וברכה, דער עולם זאל אריינקוקן די ערשטע רשי, א מורא'דיגע יסודות'דיגע רשי, כל מה שהוא גדול ביותר צריך להכניע ולהשפיל עצמו, א כהן גדול א מלך דארף זיך מער צוברעכן, ווי גרעסער א מענטש איז, וואסערע א העכערע פאזישן ער איז, דארף ער האבן א גרעסערע איגאו טשעק. והמלך, תחילת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה, א מלך איז נאך העכער ווי א כהן גדול, ער דארף זיך ביקן ממש ביי יעדע אנהייב שמונה עשרה, ביי יעדע אנהייב ברכה יעדע סוף ברכה. אמר ר' יצחק בן נחמני לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יהושע בן לוי, איך האב אביסל אנדערש מקבל געווען די קבלה פון רבי יהושע בן לוי, אנדערש ווי רבי שמעון בן פזי, אז וואס? איז הדיוט כמו שאמרנו, דאס שטימט, דארט ווי חזל האבן מתקן געווען כהן גדול איז תחילת כל ברכה, דו האסט געזאגט סוף כל ברכה, איך דינג מיך, ס'איז תחילת כל ברכה וברכה. המלך איז אינגאנצן אנדערש, נישט אז ער בוקט זיך ביי יעדע אנהייב און סוף ברכה, נאר כיוון שכרע, ער בייגט זיך, ער בוקט זיך איין מאל, שוב אינו זוקף, ער דאווענט איינגעבויגענערהייט, מיט הכנעה, פארוואס? כ'לערן עס ארויס פון א פסוק, שנאמר ויהי ככלות שלמה להתפלל, ווען שלמה האט געענדיגט דאווענען, דעמאלטס איז געווען, והדר, ווי רשי טייטשט, והדר קם. מכרוע דעם קם מלפני מזבח השם מכרוע על ברכיו הערסט דעם וואס נאך זיין תפילה האט ער זיך אויפגעשטעלט פשט איז א גאנצן דאווענען איז ער געווען איינגעבויגן און ער'ט געדאוונט מיט הכנעה און מיט ענווה און ביז דא איז דער היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.